בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף כ"ב, מ'הייבט אן דף כ"ב עמוד א' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, א פרוי וואס אונז ווייסט מיר נישט אז זי איז חתונה געהאט, מצידינו אונז ווייסט מיר זי איז א פנויה, און זי קומט און זי זאגט אונז, איך בין געווען א אשת איש, איך האב חתונה געהאט מיט א מאן, און ער האט מיך געגט, נאמנת. איז זי באגלייבט פארוואס שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, היות וואס נאר מחמתה נאר וועגן וואס זי זאגט ווייסט מען בכלל אז זי איז אן אשת איש, קען זי זיך אויך מתיר זיין און זאגן אז זי געגט, אבער ואם יש עדים שהיתה אשת איש, טאמער איז דא עדים אז זי איז אן אשת איש, והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת, יעצט קומט זי זאגן אז זי געגט, איז זי נישט באגלייבט ווילאנג זי ברענגט נישט די גט אדער ווילאנג זי ברענגט נישט עדים אז זי געגט, פארוואס ווייל דא האט זי נישט דעם הפה שאסר. זאגט די משנה אן ענדליכע ציור, אמרה נשביתי וטהורה אני, טאמער א פרוי זאגט מ'האט מיך געפאנגען, גוים האבן מיר געפאנגען, אבער זיי האבן נישט געוואוינט מיט מיר, און ממילא מעג איך חתונה האבן מיט א כהן, נאמנת איז זי טאקע באגלייבט, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, זי איז דאך די וואס האט אונז פארציילט אז מ'האט איר געפאנגען, און זי האט אויך א נאמנות צו זאגן אז מ'האט איר נישט בועל געווען, אבער טאמער ואם יש עדים שנשבית, טאמער ס'איז דא עדים מ'האט איר געפאנגען, און יעצט זאגט זי והיא אומרת טהורה אני, אז מ'האט איר נישט בועל געווען אינה נאמנת איז זי נישט באגלייבט ווייל דא האט זי נישט דעם הפה שאסר. אבער, זאגט די משנה ואם משנשאת באו עדים, הרי זו לא תצא. טאמער נאכן חתונה איז געקומען עדים, דארף זי נישט אפלאזן דעם מאן, מ'עט זען די גמרא אויף וואס דאס גייט ארויף. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה, ווי האמיר א מקור אויף הפה שאסר הפה שהתיר פון די תורה, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון מוציא שם רע וואו עס שטייט אין די תורה טאמער א טאטע האט חתונה געמאכט זיין טאכטער, וואס א טאטע האט א רעכט ער קען מקבל קידושין זיין פאר זיין טאכטער, איז ער האט חתונה געמאכט זיין טאכטער צו א מאן, און די מאן רופט זיך אן די נעקסטן טאג זאגט ער די טאכטער איז נישט קיין בתולה זי האט געוואוינט מיט איינעם זי האט געזינדיגט, און ער ברענגט נאך עדים אז זי האט געזינדיגט. און צום סוף איז מען מזים די עדים, איז זאגט די תורה חוץ פון דעם וואס די עדים וואס מען האט מזים געווען דארף מען הרג'ענען, די מאן קנס'עט מען אויך, מען שלאגט אים מלקות, ער דארף צאלן א קנס פארן טאטן, און ער טאר איר קיינמאל נישט גט'ן, אזוי שטייט אין די תורה, איז דארט שטייט אין די תורה, איינע פון די זאכן וואס שטייט, איז אז די טאטע זאגט את בתי נתתי לאיש הזה לאישה, איז ווען די טאטע זאגט את בתי נתתי לאיש הזה לאישה גלייבט מען אים, און ברגע וואס ער זאגט לאיש, די טאטע זאגט כ'האב חתונה געמאכט מיין טאכטער צו עפעס א מאן, אסרה, איז ברגע וואס ער זאגט דאס גלייבט מען אים, און ער אסר'ט איר, זי טאר מער קיינמאל נישט וואוינען מיט קיינעם ווייל זי איז דאך אן אשת איש, נאר וואס, די טאטע לייגט צו, צו די לאיש זאגט ער לאיש הזה, הזה התירה, ברגע וואס ער זאגט הזה, ער זאגט דאס איז די מאן פון מיין טאכטער, איז זי מותר צו דעם מאן, איז זעהן מיר דא אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר, די זעלבע טאטע וואס האט איר גע'אסר'ט, וואס האט איר געמאכט אן אשת איש, קען זאגן צו וועם ער האט איר חתונה געמאכט. און מיט אים מעג זי וואוינען. פרעגט די גמרא, למה לי קרא? וואס דארף מען א פסוק אויף דעם? סברה היא, ס'א פשוטע סברה, הוא אסרה והוא שרי לה, די זעלבע מענטש וואס אסר'ט איז אוודאי קען מתיר זיין, פשט די גמרא פארשטייט מיט א פשטות אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר איז א פשוטע סברה, און טאקע איז דא א מחלוקת ראשונים צו ס'ארבעט מיט דין מיגו אדער סתם אזוי ס'איז א נאמנות, אבער על כל פנים נישט פון די פסוק לערנט מען עס ארויס נאר מען ווייסט עס מסברה, נאר וואס טוט מען מיט די פסוק? זאגט די גמרא אלא כי איצטריך קרא, די פסוק איז אויף א צווייטע זאך אינגאנצן, לכדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה, ווי ווייסט מען אז א טאטע האט א נאמנות צו אסר'ן זיין טאכטער, צו זאגן אז ער האט מקדש געווען א טאכטער צו יענעם און יענעם, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, את בתי נתתי לאיש, זעה מיר ער איז באגלייבט. ווייטער וואס טוט מען מיט דעם הזה, הזה למה לי? זאגט די גמרא מיבעי ליה לכדתני רבי יונה, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא דתני רבי יונה, את בתי נתתי לאיש הזה, הזה ולא ליבם, פשט די גאנצע פרשה וואס אונז האמיר אויסגערעדט אז די מאן קריגט מלקות און ער דארף צאלן קנס און ער טאר נישט גט'ן זיין פרוי, דאס איז נאר טאקע טאמער די טאטע האט חתונה געמאכט די טאכטער צו א מאן, און די מאן האט געברענגט עדים, פאלשע עדים, אז זי האט געזינדיגט און מען האט מזים געווען די עדים, דעמאלטס קנס'ט מען די מאן, אבער וואס איז טאמער די טאטע האט חתונה געמאכט א טאכטער צו א מאן? פשט ס'נאר געווען א קידושין, די מאן האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, און די מאן איז געשטארבן, איז אז די מאן איז געשטארבן דארף א יבם מייבם זיין, איז געקומען א יבם די ברודער פון די מאן, מייבם געווען די פרוי, און יעצט די יבם מאכט די גאנצע שפיל, די יבם זאגט אז ער האט נישט געטראפן קיין בתולים און ער ברענגט צוויי עדים איז מזים די עדים, איז אויף דעם פון דעם שטייט הזה, דא זאגט די תורה אז די קנסות וואס מען קנס'ט די מאן, קנס'ט מען נישט די יבם, די קנסות איז נאר פארן מאן, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האשה שאמרה אשת איש אני, א פרוי וואס זאגט איך בין א אשת איש, וחזרה ואמרה, און נאכדעם זאגט זי פנויה אני, אז איך בין נישט קיין אשת איש, נאמנת, איז זי באגלייבט. איי פרעגט די גמרא והא שוויה לנפשה חתיכא דאיסורא, ברגע וואס זי האט געזאגט אשת איש אני, האט זי דאך זיך גע'אסר'ט אויף די גאנצע וועלט, און מען האט דאך שוין געזען אז שוויה אנפשה חתיכא דאיסורא, א מענטש קען דאס טון, און וויאזוי קען זי שפעטער צוריקציען, און זאגן פנויה אני, ענטפערט די גמרא אמר רבא בר רב הונא, כגון שנתנה אמתלא לדבריה, פשט זי האט געגעבן א גוטן הסבר א גוטן טעם, זי האט זיך מסביר געווען פארוואס זי האט געזאגט אשת איש אני, און ממילא גלייבט מען איר שפעטער ווען זי זאגט פנויה אני, באלד וועט מען זעהן א משל דערצו, זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני, אינה נאמנת, ואם נתנה אמתלא לדבריה, טאָמער זי האָט זיך מסביר געווען נאמנת, איז זי באַגלייבט. און די גמרא, די ברייתא ברענגט אַזאַ מעשה, ומעשה נמי באשה אחת גדולה שהיתה גדולה בנוי, ס'איז געווען אַמאָל אַ פרוי אַ חשובע פרוי וואָס איז אויך געווען שיין, וקפצו עליה בני אדם לקדשה, און כל מיני מענער האָבן איר געבעטן אַז זי זאָל זיך לאָזן מקדש זיין, פשט זאָל חתונה האָבן מיט זיי, ואמרה להם האָט זי געזאָגט פאַר די אַלע מענער מקודשת אני, כ'האָב שוין אַ מאַן, לימים ס'איז אַריבער אַ תקופה, עמדה וקידשה את עצמה, און מען געוואויר געווארן אז זי איז יעצט געווארן א כלה, איז די ערשטע מאל זי האט מקבל געווען קידושין, אמרו לה חכמים, האבן חכמים געפרעגט, מה ראית לעשות כן, וואס איז געשען דא, האסט דאך ביז היינט געזאגט אז ביסט מקודשת, פלוצלינג זעהן מיר האסט א נייע מאן, אמרה להם, האט זי זיך מסביר געווען, בתחילה שבאו עלי אנשים שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני, ביז יעצט איז געקומען כל מיני שוואכע עלעמענטן, מענער וואס כ'האב געהאלטן ס'פאסט נישט, האב איך געזאגט מקודשת אני ווייל כ'האב זיי געוואלט אוועקשטופן, עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים, עמדתי וקידשתי את עצמי, יעצט אז ס'איז געקומען א פאסיגע מאן האב איך זיך מקדש געווען, וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמים באושא, רב אחא שר הבירה אזוי האט מען אים גערופן האט געפרעגט די שאלה פאר די חכמים באושא, ואמרו און זיי האבן טאקע גע'פסק'נט, אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת, אז זי זאגט א גוטן טעם זי איז זיך מסביר וואס איז פשט פון דעם, איז זי באגלייבט און דא האט זי טאקע געזאגט א גוטן טעם ווי די מפרשים זענען מסביר אז זי האט אלעס מסביר געווען סיי זי האט מסביר געווען דאס אז אסאך מענער זענען איר נאכגעלאפן זי איז געווען שיין און זי איז אויך געווען חשוב האט זי מסביר געווען פארוואס זי האט געזאגט ניין פאר יעדעם פארוואס האט זי געוואלט אוועקשטופן און צום סוף האט זי געזאגט יא די גאנצע מעשה האט געשטימט האט מען איר געגלייבט בעא מיניה שמואל מרב, האט שמואל אן איבעיא געפרעגט פון רב, אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מאי, וואס איז טאמער א פרוי זאגט פאר איר מאן טמאה אני אז זי איז א נדה, און צום סוף זאגט זי טהורה אני, זי ציט צוריק, איז זי באגלייבט ווען זי האט אן אמתלא? צו איז זי נישט באגלייבט? און ווי די מפרשים זענען מסביר וואס איז אנדערש דאס פון די פריערדיגע שאלה, ווייל דא ווי נישט ווי אפילו מ'העט זאגן זי איז נישט באגלייבט און וואס איז די ערגסטע וואס העט געשען העט מען ווארטן אפאר טעג און זי העט זיך מטהר זיין. דארט ווען א פרוי זאגט זי איז אן אשת איש און נאכדעם זאגט זי זי איז א פנויה טאמער זי איז נישט באגלייבט איז צרות בלייבט זי בחזקת אשת איש אבער דא איז נישט עק וועלט און ממילא איז די שאלה צו מען גלייבט איר צו זי קען צוריק ציען צו נישט. אמר ליה האט רב געענטפערט אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת אז יא א פרוי איז אויך באגלייבט טאמער זי האט א גוטן טעם, זאגט די גמרא, תנא מיניה ארבעים זימנין, שמואל האט איבערגע'חזר'ט די הלכה די מימרא פון רב פערציג מאל, ואפילו הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשיה, שמואל פאר זיך אליין האט זיך נישט געפירט אזוי, ס'טייטש ס'געווען אמאל אזא מעשה מיט שמואל'ס רעבעצן אז זי האט געזאגט טמאה אני און שפעטער טהורה אני, און שמואל האט זיך נישט פארלאזט אויפן היתר אפילו ס'איז געווען אן אמתלא, נאר האט געווארט זי זאל זיך מטהר זיין. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שניים אומרים מת און שניים אומרים לא מת, ס'טייטש ס'דא א פרוי, צוויי עדים זאגן עדות אז איר מאן איז טויט, און די אנדערע צוויי זענען מכחיש די ערשטע צוויי, און זאגן די מאן איז נישט טויט, ביסט אן אשת איש. און די זעלבע זאך טאמער שניים אומרים נתגרשה, שניים אומרים לא נתגרשה, ווייטער צוויי עדים קריגן זיך ארום, צוויי זאגן זי געגעט, צוויי זאגן זי נישט געגעט, איז די דין איז הרי זו לא תנשא, זי טאר נישט חתונה האבן, אבער ואם נישאת טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, לא תצא דארף זי זיך נישט גט'ן, און באלד וועט מען זעהן די גמרא וועט פרעגן פארוואס, איז דאך א ספק אשת איש, עמיר באלד זעהן, ר' מנחם בר יוסי אומר, ר' מנחם בר יוסי קריגט זיך, און ער זאגט תצא, זי דארף זיך יא גט'ן, פארוואס, זענען רוב מפרשים מסביר ווייל ר' מנחם בר יוסי האלט אז היות וואס לכתחילה טאר זי נישט גיין חתונה האבן, און זי האט נישט געפאלגט, איז פאר דעם אליין קנס'עט מען איר און מען הייסט זי זאל זיך גט'ן, אבער אמר ר' מנחם בר יוסי, זאגט ר' מנחם בר יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואחר כך נישאת פשט טאמער ס'איז געקומען צוויי פאר עדים צוויי האבן געזאגט די מאן איז טויט צוויי האבן געזאגט די מאן איז נישט טויט יעצט איז זי געגאנגען אפילו זי האט נישט געטארט איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט זאגט מען זי מוז זיך גט'ן אבל נישאת ואחר כך באו עדים וואס איז אבער טאמער ס'איז געקומען צוויי עדים אז די מאן איז טויט איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט יעצט קומען נייע צוויי עדים און זאגן די מאן לעבט דעמאלטס לא תצא מוז זי זיך נישט גט'ן פארוואס ווייל בשעת וואס זי האט חתונה געהאט האט זי געהאט צוויי עדים וואס זי האט זיך געקענט פארלאזן אויף זיי, און ממילא דארף זי זיך נישט גט'ן, און ווייטער, די גמרא וועט פרעגן וואס איז פשט, היות וואס א ספק אשת איש, ס'איז דא צוויי עדים זאגן אזוי צוויי עדים זאגן אזוי, וואס עפעס קען זי בלייבן חתונה געהאט מיטן צווייטן מאן, און דאס פרעגט די גמרא, פרעגט די גמרא, מכדי תרי ותרי נינהו, הבא עליה באשם תלוי קאי, סטייטש היות וואס ס'איז דא צוויי עדים אזוי צוויי עדים אזוי, איז עס דאך א ספק אשת איש. און די דין איז טאמער איינער וואוינט מיט א ספק אשת איש בשוגג דארף ברענגען א אשם תלוי איז ווי די מפרשים זענען מסביר אוודאי א אשם תלוי דא וועט מען נישט דארפן ברענגען ווייל ס'איז נישט געווען קיין שוגג אבער די נקודה איז זי איז א ספק אשת איש און וויאזוי קען זי בלייבן מיטן צווייטן מאן? אמר רב ששת, ענטפערט רב ששת כגון שנישאת לאחד מעדיה, פשט איינער פון די עדים וואס האבן עדות געזאגט אז די מאן איז טויט ער אליין האט חתונה געהאט מיט איר וואס דא איז נישט שייך אשם תלוי ווייל אז ער אליין איז זיכער אז דער מאן איז טויט, קען ער זיך פארלאזן אויף זיין אייגענע ידיעה, און ער קען חתונה האבן מיט איר. איי וואס טוט זיך מיטן פרוי? היא גופה באשם תלוי קיימא, זי ווייסט דאך נישט צו דער מאן איז טויט צו נישט, זאגט טאקע די גמרא, ס'רעדט זיך אויך ביי א ציור באומרת ברי לי, זי זאגט מיט א קלארקייט איך ווייס קלאר מיין מאן איז טויט, רש"י זאגט ווייל זי מאכט א חשבון אז טאמער דער מאן וואלט געלעבט וואלט ער זיכער צוריק געקומען און וואלט זיכער אהיים געקומען, רש"י אין יבמות זאגט נאך מער, אז זי האט קלארע סימנים אז די מאן איז טויט, על כל פנים היות וואס סיי די מאן און סיי די פרוי ווייסן מיט א קלארקייט אז די מאן איז טויט, און ס'איז דא צוויי קעגן צוויי, אבער זיי מעגן זיך פירן מיט זייער ידיעה, און זיי מעגן בלייבן צוזאמען, חתונה האבן לכתחילה טאר מען נישט, אבער בלייבן צוזאמען מעגן זיי לויט'ן תנא קמא, און ווי מ'האט געזען, לויט ר' מנחם בר יוסי טארן זיי נישט בלייבן צוזאמען נאר טאמער מ'האט חתונה געהאט פאר די צווייטע פאר עדים איז געקומען. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר ר' יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט א אינטערסאנטע מימרא פון ר' יוחנן, און מ'עט זעהן די גמרא טוט עס באלד צונעמען כמה וכמה אופנים, אפאר אמוראים וועלן פרובירן דא מסביר זיין וואס ר' יוחנן זאגט, זאגט ר' יוחנן אזוי, שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, הרי זה לא תנשא, טאמער צוויי עדים זאגן די מאן איז טויט, צוויי עדים זאגן די מאן איז נישט טויט, טאר די פרוי נישט חתונה האבן, אבער ואם נישאת, טאמער זי האט נישט געפאלגט, זי האט חתונה געהאט לא תצא, דארף זי זיך נישט גט'ן, דאס האבן מיר בעצם פריערט געזען. אבער, זאגט רבי יוחנן, שניים אומרים נתגרשה, ושניים אומרים לא נתגרשה, הרי זה לא תנשא ואם נישאת תצא, טאמער צוויי עדים זאגן זי איז געגט, צוויי עדים זאגן זי איז נישט געגט, און זי גייט און זי האט חתונה, דא מוז זי זיך יא גט'ן פונעם צווייטן מאן. פרעגט די גמרא מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, וואס איז א חילוק צווישן די צוויי ציורים, צווישן צוויי אידן וואס זאגן די מאן איז געשטארבן, און צוויי אידן זאגן די מאן איז נישט געשטארבן, אדער צוויי אידן זאגן געגע איז זי געגעט, און צוויי אידן זאגן זי איז נישט געגעט, ווי נישט ווי, ס'איז די זעלבע סארט מעשה, וואס איז א חילוק? ענטפערט די גמרא אפאר תירוצים, אמר אביי, אביי ענטפערט די ערשטע תירוץ, זאגט ער תרגמה בעד אחד, פשט מ'דארף אוודאי טוישן די מימרא דא פון ר' יוחנן, ר' יוחנן האט נישט גערעדט פון צוויי פאר עדים, ממש, נאר רבי יוחנן האט גערעדט פון עד אחד, פשט אז ס'קומט א עד אחד זאגן די מאן איז טויט און א עד אחד זאגן די מאן איז נישט טויט און די זעלבע זאך ביי גט, א עד אחד זאגט זי געגעט א עד אחד זאגט זי נישט געגעט, איז דא איז דא א חילוק צווישן די עד וואס זאגט אז אז ער איז טויט אדער די עד וואס זאגט זי געגעט פארוואס ווייל עד אחד אומר מת הימנוהו רבנן כבי תרי וכדעולא דאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שניים, פשט עולא זאגט אז ווען די תורה געבט א נאמנות פאר א עד אחד, ס'דא געציילטע פלעצער וואס די תורה גלייבט אן עד אחד, גלייבט מען די עד אחד ממש ווי צוויי עדים, יעצט איינע פון די פלעצער וואס מען גלייבט אן עד אחד, איז א עד אחד וואס זאגט עדות אז א מאן איז געשטארבן, פארוואס? ווייל חזל האבן אזוי איינגעפירט אז מתוך חומרא שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחילתה, פשט טאמער א פרוי וועט חתונה האבן על פי עד אחד, ס'וועט קומען א עד אחד, און דער עד אחד וועט זאגן דער מאן איז טויט, און די פרוי וועט גיין און זי וועט חתונה האבן על סמך די עד אחד, טאמער שפעטער וועט מען געוואויר ווערן אז דער מאן לעבט, קנס'ט מען צאם די פרוי מיט כל מיני קנסות, און ממילא האבן חזל זיך פארלאזט אז א פרוי וועט דאך נישט וועלן מ'זאל איר קנס'ענען, עט א פרוי גוט גוט מדייק זיין טאקע צו דער מאן איז טויט צו נישט, אשה דייקא ומינסבא זי וועט גוט גוט בודק זיין, און ממילא האבן חזל מתיר געווען פאר א פרוי חתונה צו האבן על פי עד אחד, קומט אויס אויב אזוי, אז אן עד אחד וואס זאגט אז א מאן איז טויט, קוקט מען אן די עד אחד שטערקער ווי יעדע עד אחד, מען קוקט אים אן ממש ווי צוויי עדים, און ממילא והאי דקאמר לא מת, שפעטער קומט אן עד אחד זאגן די מאן איז נישט טויט, דער צווייטער האט נישט עפעס א שפעציעלע דין מער ווי א געהעריגע עד אחד, קומט אויס הוה ליה חד, איז די צווייטע עד אחד קוקט מען אן ווי איינס, די ערשטע קוקט מען אן ווי צוויי, די צווייטע קוקט מען אן ווי איינס, איז ואין דבריו של אחד במקום שנים, איינס קען זיך נישט טענה'ן מיט צוויי. און פאר דעם זאגט רבי יוחנן אז ווען איינס זאגט די מאן איז טויט וואס אים קוקט מען אן ווי צוויי און שפעטער קומט איינס זאגן די מאן איז נישט טויט קען זיך די צווייטע נישט טענה'ן מיט די ערשטע נעמט מען אן טאקע די מאן איז טויט און די פרוי קען גיין חתונה האבן און פאר דעם האט רבי יוחנן געזאגט ואם ניסית לא תצא איי פרעגט די גמרא אי הכי אפילו לכתחילה נמי אויב אזוי זאל זי לכתחילה קענען גיין חתונה האבן פארוואס זאגט ר' יוחנן אז זי זאל נישט חתונה האבן נאר ואם ניסית לא תצא? ענטפערט די גמרא משום דרב אסי, דאמר רב אסי, שטייט אין פסוק הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך, א מענטש דארף אויפפאסן מען זאל נישט רעדן אויף אים קיין לשון הרע'ס, מען זאל נישט זאגן אז ער האט געטון עבירות, איז דא אויך, נישט יעדער איינער ווייסט די חילוק צווישן די סארט עד אחד און יענער סארט עד אחד, און ממילא אן עם הארץ וואס שטייט אין די זייט קען שטיין דא מיט א פלא וואס פשט די פרוי געגאנגען און חתונה געהאט ווען ס'איז דא א עד אחד וואס טענה'ט זיך מיט עד אחד איז פארדעם לכתחילה זאל זי נישט גיין חתונה האבן אבער ואם ניסת לא תצא טאמער זי האט חתונה געהאט דארף זי זיך נישט גט'ן דאס איז ווען איין עד זאגט מת און די אנדערע עד זאגט לא מת אבער סיפא די צווייטע חלק פון ר' יוחנן וואס דארט רעדט מען פון א גט איז אביי מסביר דארט איז אנדערש ווייל עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, איין עד זאגט זי געגעט, די אנדערע עד זאגט זי נישט געגעט, תרוייהו באשת איש קמסהדי, פשט ביידע זענען מודה אז זי איז אן אשת איש, פשט אונז האמער דא צוויי עדים אז זי איז אן אשת איש, און נאר איין עד אז זי געגעט, והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד, ואין דבריו של אחד במקום שניים, קען נישט די איין עד זיך טענה'ן מיט צוויי, אונז האמער צוויי זי איז אן אשת איש און איינס זי געגעט, נעמט מען טאקע אן זי איז אן אשת איש, און דערפאר ביי אזא אופן האט רבי יוחנן געזאגט, ואם ניסית תצא, טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע דארף זי זיך גט'ן ווייל זי איז אן אשת איש. אזוי פארענטפערט אביי רבי יוחנן'ס מימרא. רבא אמר רבא פארענטפערט רבי יוחנן אנדערש. זאגט רבא לעולם תרי ותרי נינהו, רבי יוחנן האט טאקע גערעדט פון צוויי פאר עדים נישט פון א עד אחד. נאר וואס, וראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בר יוסי בגירושין ולא ראה במיתה. אונז האמער דאך געזען אז רבי מנחם בר יוסי האט געזאגט ואם ניסית תצא. זאגט רבא, ר' יוחנן איז מסכים מיט ר' מנחם בר יוסי נאר ביי א גט, נישט ביי מיתה, פארוואס? מאי טעמא? ווייל מיתה אינה יכולה מכחשתו, גירושין יכולה מכחשתו. פשט אזוי, ווען ס'קומען צוויי עדים זאגן די מאן איז טויט, און צוויי עדים זאגן די מאן איז נישט טויט, איז די פרוי, טאמער לאמיר זאגן זי העט גיין, און זי העט חתונה האבן, זי טאר טאקע נישט אבער זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט, איז דא, האלט ר' יוחנן, ווי רבא איז מסביר, אז מען צווינגט איר נישט זיך צו גט'ן פונעם צווייטן מאן, ווייל אונז זעמער זייער קלאר און זייער זיכער אז די פרוי האט גוט גוט בודק געווען אז איר מאן איז טאקע טויט, פארוואס? ווייל וואס העט זיין מארגן טאמער איר מאן העט זיך אנרוקן? ער העט אנקומען? איז וואס העט די פרוי זאגן פארן מאן אז ביסט טויט? אוודאי נישט, מען קען דאך נישט זאגן פאר א מענטש אין פנים אריין ער איז טויט, ער לעבט דאך! און ממילא די פרוי זוכט זיך נישט קיין בזיונות. זי העט גוט בודק זיין אז ער איז טויט, און אז נישט וואלט זי נישט חתונה געהאט, און ממילא דארט האלט רבי יוחנן גאנץ קלאר אז מען צווינגט איר נישט זיך צו גט'ן, אבער ווען סקומט צו גירושין, צוויי עדים זאגן זי געגט, צוויי עדים זאגן זי נישט געגט, און יעצט גייט די פרוי און זי האט חתונה מיט א צווייטן אפילו זי טאר נישט, וואס טוט מען מארגן אז די מאן קומט אן, און די מאן זאגט פארן פרוי ביסט נישט געגט, קען די פרוי זיך טענה'ן מיטן מאן, סטייטש עס וועט נישט פאסן פארן פרוי, די פרוי זאגן ס'איז נישט ריכטיג, כ'בין יא געגעט, כ'האב נאך צוויי עדים, איז דא האלט רבי יוחנן, היות וואס די פרוי האט זיך נישט וועם צו שעמען, פשט אפילו די מאן העט זיך אנרוקן קען זיך טענה'ן מיט אים אין פנים, און ממילא העט זי נישט גוט מדייק זיין טאקע צו זעהן צו די גט אירע געווען א גוטע גט צו נישט, איז פארדעם קען מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם, און טאמער די פרוי האט חתונה געהאט איז תצא דארף זי אפלאזן דעם צווייטן מאן, טאקע אזוי ווי ר' מנחם בר יוסי האט געזאגט, פרעגט אבער די גמרא מי חציפה כולי האי, אזוי? די פרוי איז אזא גרויסע מחוצף אז די מאן וועט זיך אנרוקן און זי וועט אים זאגן אין פנים אריין אז זי געגעט אפילו זי ווייסט אז זי נישט, והאמר רב המנונא, האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, אונז האבן א מימרא פון רב המנונא אז א פרוי וואס זאגט פאר איר מאן דו האסט מיר געגעט איז באגלייבט, ווייל ס'דא א חזקה א פרוי איז נישט אזא מחוצף צו זאגן פאר איר מאן אז האסט מיך געגעט ווען באמת האט ער איר נישט געגעט איז על כל פנים זעהן מיר אז א פרוי איז נישט קיין מחוצף און אז זי נישט קיין מחוצף אוודאי וועט זי מדייק זיין טאקע צו זעהן צו די גט איז געווען א גוטע גט צו נישט זאגט די גמרא ניין הני מילי היכא דליכא עדים דקא מסייעי לה טאמער די פרוי האט נישט עדים וואס העלפן איר דארט איז זי נישט קיין מחוצף אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי לה דא וואס זי האט דאך צוויי עדים וואס זאגן פונקט ווי איר אז זי געגעט, איז דא מעיזה ומעיזה, איז זי נאך איינמאל א מחוצף, און ממילא קען מען זיך נישט פארלאזן אויף איר, און דערפאר האט רבי יוחנן געפסקנט ווען עס קומט צו גט, האט ער געפסקנט ווי רבי מנחם בר יוסי, אז טאמער זי האט חתונה געהאט איז תצא. אזוי פארענטפערט רבא די מימרא פון רבי יוחנן. רב אסי אמר, רב אסי פארענטפערט רבי יוחנן אויף א דריטן אופן, און רב אסי קריגט זיך אויף רבא, רב אסי האלט אז בעצם האלט נישט רבי יוחנן אינגאנצן פון רבי מנחם בר רבי יוסי, פשט רבי יוחנן האלט בעצם אז די פרוי טאמער זי האט חתונה געהאט איז לא תצא, נישט קיין חילוק ביי גירושין נישט קיין חילוק ביי מיתה, איי פארוואס דא זאגט רבי יוחנן ביי גירושין איז תצא, ווייל רבי יוחנן רעדט פון א שפעציעלע אופן, רבי יוחנן רעדט זיך זאגט רב אסי כגון דאמרי עדים עכשיו מת עכשיו גירשה, מען טענה'ט זיך אלץ אויף היינט, פשט ס'דא צוויי עדים אז די מאן איז היינט געשטארבן, און צוויי עדים שטייען אנטקעגן און זאגן ניין די מאן איז נישט געשטארבן, ס'דא צוויי עדים וואס זאגן די פרוי האט היינט געקריגן א גט און ס'איז געווען א כשר'ע גט, און שטייען צוויי עדים קעגן דעם און זאגן אז נישט. דא זאגט ר' יוחנן ביי די ציור פון גט, טאמער די פרוי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט איז תצא ווי מ'וועט שוין זען פארוואס, איז רב אסי מסביר, מיתה ליכא לברורה, ווען ס'קומט צו מיתה קען מען דאך נישט מברר זיין, פשט אז צוויי עדים זאגן די מאן איז געשטארבן היינט, לאמיר זאגן א לייב האט אים אויפגעגעסן, און אנדערע צוויי זאגן אז נישט, איז קען מען נישט מברר זיין, מען קען דאך נישט וויסן צו דער מאן איז טאקע טויט צו נישט, און ממילא ביי אזא ציור איז אוודאי האלט ר' יוחנן כשיטת חכמים אז טאמער די פרוי איז קלאר אז דער מאן איז טויט, און די זעלבע זאך איינער פון די עדים וואס האבן עדות געזאגט אז דער מאן איז טויט גייט און האט חתונה מיט די פרוי, איז לא תצא ווי מען האט געזען ווייל היות וואס ביידע זענען קלאר אז די מאן איז טויט קענען זיי חתונה האבן צוזאמען, אבער ביי גירושין ווען עס קומט צו א גט, איכא לברורה, קען מען דאך מברר זיין צו די פרוי געגעט צו נישט, דאמרינן לה ווייל מען זאגט פארן פרוי אם איתא דהכי הוה אחזי לן גיטיך, טאמער ביסט טאקע געגעט ווי דיין גט, קענסט נישט קומען גראד נאכן גט מיט א תירוץ כ'האב עס פארלוירן, ווי איז עס? און ממילא פאר דעם זאגט רבי יוחנן טאמער ס'איז בו ביום די זעלבע טאג קומען צוויי עדים זאגן זי געגעט צוויי עדים זאגן זי נישט געגעט און די פרוי האט נישט קיין גט איז דא איז אוודאי תצא ווייל אז נישט ווי טאקע איז די גט איז דאס איז די חידוש פון רבי יוחנן לויט רב אסי.